שמואל בית פרק ה. למעשה יעצט אז די לעצטע זון פון שאול וואס איז געווען די מלך איש בושת איז געשטארבן, אונז האבן געלערנט אז עס איז געווען נאך איין קליינע אייניקל פון שאול מפיבושת א זון פון יונתן וואס איז נישט געשטארבן אבער ער איז נישט ראוי צו זיין א מלך ער איז א נכה רגליים ער קען נישט גיין, סאו בלייבט בעצם די איינציגסטע זיין א מלך איז דוד. און אזוי איז געשען אין די נעקסטע פאר פרקים מ'קען זאגן ביז די מעשה פון בת שבע איז מער ווייניגער פארשידענע אופנים ווי אזוי מ'זעט אז דוד איז טאקע געווארן די מלך אויף אלע אידן און ס'איז געווען א שטארקע מלכות די חיזוק פון זיין מלכות איז די ערשטע זאך לערנען אונז פרק ה אז די שבטי ישראל זענען געקומען צו דוד אין חברון און זיי האבן געמאכט מלך אויף אלע אידן און וואס האבן זיי געזאגט כעין וואס בעצם וואס אבנר האט זיי געגאנגען זאגן. געזאגט אז שוין נעכטן גם אתמול גם שלשום ס'הייסט נאך ווען שאול געווען די מלך ביסטו דאך געווען די גאנצע לוחם פאר אונז די מוציא און די מביא רופט מען עס דא איז עה פון דעם זעהט מען אדער פון דעם האט שאול געזאגט אז דו העסט זיין אתה תרעה את עמי את ישראל דו העסט זיין די נגיד על ישראל סאו האט מען פארשטאנען אז ס'איז שוין געווען שוין א אלטע זאך בעצם דאס וואס דוד דארף צו זיין די מלך ער האט שוין געווען די לוחם בזמן שאול ער איז שוין נמשח געווארן דורך שמואל און ממילא קומען די זקני ישראל צו חברון און מאכן א ברית מיט דוד ער זאל זיין א מלך, און זיי זענען מושח צו דוד ער זאל זיין א מלך אויף כל ישראל נישט נאר אויף יהודה נאר אויף אלע אידן. יעצט האבן אונז דא נאכאמאל א נאוטיס פון ווי לאנג ס'איז געווען די מלכות דוד, ער איז געווען דרייסיג יאר ווען ער איז געווארן מלך, פערציג יאר סך הכל איז ער געווען מלך, זיבן יאר, זיבן און א האלב יאר אין חברון, דריי און דרייסיג יאר אין יהודה, קומט בעצם אויס פערציג און א האלב יאר, נאר שוין, מ'רופט עס פערציג יאר, די פערציג יאר זענען דריי און דרייסיג און זיבן, דאס איז די גאנץ מלכות דוד. יעצט, נאך א וויכטיגע זאך, דוד איז געגאנגען ביז דערווייל האט ער געוואוינט אין חברון, זעט אויס ווען ער איז געווארן מלך האט ער פארשטאנען ער דארף גיין וואוינען אין ירושלים, פארוואס ווייסן אונז נישט נאכנישט יעצט, שפעטער גייט מען זען סוף ספר און דברי הימים בפרט אז עס ווערט די מקום המקדש, אבער על כל פנים זעט אויס און יעדער איינער ווייסט דאך דוד איז געווען דער מלך אין ירושלים, דאס הייסט דאס דא דארף מען לערנען וויאזוי ער האט גענומען ירושלים, בעצם ירושלים איז נאך געווען ביז דעמאלטס ביד היבוסי יושב הארץ, מען האט געלערנט אין ספר שמואל אין יהושע אין ספר שופטים, נאך געווען תחת יד יבוסי איז דוד געגאנגען יעצט איז ער געווען מלך פאר אלע אידן געגאנגען צו יבוסי און ער האט כובש געווען ירושלים עס געווען דארט א מצדה א פעסטונג ווערט עס גערופן עיר דוד מצודת ציון ציון איז נעבן ירושלים אדער ממש ירושלים דארט האט ער געוואוינט האט עס גערופן א נאמען עיר דוד ער האט געבויט דארט דאס איז די זאך ס'דא דא א אינטערעסאנטע מעשה ווי אזוי ער האט כובש געווען ירושלים ס'איז פסוקים וואס איז א חידה ס'איז א רידל מ'ווייסט נישט וואס ס'מיינט ס'איז געווען עפעס א עיוור און א פסח מ'דארף אוועקנעמען דוד האט געמאכט א שבועה ווער ס'וועט כאפן די אנרירן די צינור און עפעס אוועק נעמען די פסח און די עיוור העט ער באקומען עפעס ס'הייסט ער גייט אים געבן א פרייז ער גייט אים געווערן א שר און וועגן דעם זאגט מען עד היום הזה עיוור ופסח לא יבוא אל הבית די אלע פסוקים איז דארף מען קוקען אין די מפרשים וואס ס'מיינט בכלל אבער דאס איז על כל פנים די מעשה אז דוד האט כובש געווען ירושלים און די פסוק פירט אויס וילך דוד הלוך וגדול וה' אלקי צבאות עמו די אייבערשטער איז געגאנגען געווען מיט אים ער איז געווארן גרעסער און גרעסער. יעצט נאך א זאך, א יעדער איינער ווייסט א מלך טוט צוויי זאכן, ער איז לוחם, ער איז מגן אויף די פאלק, און ער בויט בנינים, אונז גייען זעהן ביי שלמה המלך בעיקר, אבער א מלך דארף דאך האבן א, ווען ער האט שוין א מקום ישוב, האט א הויפטשטאט, דארף ער דאך בויען א בנין, איז וואס געשעהט? אזוי איז געשעהן חירם מלך צור, דארט פלעגט זיין גוטע העלצער צו בויען בנינים, אונז גייען לערנען שפעטער ביי די בית המקדש אויך, האט ער געשיקט שלוחים מיט העלצער, מיט אומנים פאר די עצים און פאר די אבנים, זיי האבן געבויט א בית לדוד, נישט א בית המקדש ווי דא פון די בית, א ארמון, א פאלאץ פאר דוד המלך זאל וואוינען און אויף דעם האט אויך דוד געוואוסט כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשא ממלכתו בעבור עמו ישראל האט אנגעהויבן צו ווערן דאס איז די ערשטע מאל בעצם וואס שטייט בפירוש לפחות אז די אידן האבן געהאט א מלך נישט סתם א מלך נאר א עיר מלוכה נישט סתם א עיר מלוכה נאר אויך א פאלאץ פאר די מלך זאל וואוינען. און נאך א זאך ווייטער דאס איז א כללית'דיגע זאך מ'זעט ווי א מוצלח'דיגע מלך ער איז ער האט געהאט נאך קינדער אין חברון האבן מיר שוין געלערנט זיבן קינדער וואס ער האט געהאט דארט דא אין ירושלים נאך קינדער וואס ער האט געהאט פון נאך ווייבער אוודאי דאס איז על שם העתיד ווייל ס'דא מעשיות וואס מיר גייען נאך לערנען וועגן דעם אבער די פסוק גיבט א ליסט דא פון נאך עלף קינדער פון דוד ביניהם שלמה וואס גייט זיין די נעקסטע מלך. נאך א וויכטיגע זאך וואס טוט א מלך האט מלחמות, אונז האבן שוין געלערנט אסאך פון די מלחמות פון דוד אבער דא לערנט מען נאך א זאך ווען די פלישתים האבן געהערט אז דוד איז געווארן די מלך, האבן זיי געמאכט א ספעציעלע מלחמה, עס הייסט קעגן דוד אים צו כאפן, און דוד איז געגאנגען אין א פלאץ, קודם איז ער געגאנגען מצודה, די פלשתים זענען געווען עמק רפאים, דוד האט געפרעגט פאר די אייבערשטער ביי די אורים ותומים צו איך זאל גיין צו די פלשתים, די אייבערשטער זאגט יא, ער איז געגאנגען צו א פלאץ עס הייסט בעל פרצים, דארט איז געווען עפעס א נצחון, דוד האט געזאגט אויף דעם פרץ השם את אויביי לפניי, די אייבערשטער האט צעבראכן מיינע מיינע פיינט פאר מיך, פאר דעם הייסט די פלאץ בעל פרצים, און דארט האבן איבערגעלאזט די פלשתים זייערע געטשקעס, דוד האט עס גענומען. וואס די מיינט די אלע זאכן פון אפשר הייסט עס בעל על שם די געטשקעס וואס זיי האבן גענומען בעצם שוין דאס איז נאך איין זאך און נאך א מלחמה א צווייטע מלחמה פון די פלשתים נאך אמאל די פלשתים זענען געקומען ווייטער אין עמק רפאים דא האט די אייבישטער געגעבן א אינטערעסאנטע תשובה ער זאלסט נישט גיין גלייך קעגן די פלשתים זאלסט גיין פון הינטן ווען דו הערסט א נויז פון די שפיץ ביימער דעמאלס זאלסטו גיין זאלסט וויסן דעמאלס די אייבישטער קומט רש"י זאגט ס'מיינט די אייבישטער קומט מיט כאילו זיין מלאכים און מאכן כאילו נויז ביי די ביימער וכך הוה מנצח געווען די פלישתים דארט אויך. דאס איז צוויי מלחמות וואס דוד האט געהאט מיט די גאנצע פלישתים וואס ווייזט אונז ווייטער ווי שטארק דוד'ס מלכות איז געווען.